ברוך השם חול המועד פסח ה' תש ל ז מסכת ראש השנה זאגט די משנה ארבעה ראשי שנים הם, אין יאר איז פארהאנען פיר ראש השנה'ס, באחד בניסן, איין טאג אין ניסן, ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים. איז ראש השנה פאר די קעניגן, דער סדר איז געוועזן ווען מ'האט געשריבן א שטר האט מען געשריבן אין שטר וועלכע יאר דאס איז זייט דער מלך איז געווארן מלך, מ'האט עס געשריבן צוליב שלום מלכות, האבן די חכמים באשטימט אז אחד בניסן איז דער אנפאנג פון יאר, אפילו ער איז געווארן א מלך אין שבט אדער אין אדר. און דעמאלט ווען עס קומט ראש חודש ניסן הייבט מען אן צו ציילן א נייע יאר. ולרגלים, דאס וואס שטייט לרגלים מיינט מען נישט אז אחד בניסן ראש השנה לרגלים, אז אחד בניסן ראש השנה פאר די יום טובים, נאר ווי די גמרא זאגט ווייטער דף ד עמוד א' אז רגל שבו ראש השנה לרגלים, דער יום טוב וואס ער איז אין דעם חודש, וואס הייבט זיך אן אחד בניסן איז ראש השנה צו די יום טובים, ווי די גמרא זאגט ווייטער אז רב דאס גייט ווי רב שמעון, וואס רב שמעון זאגט אז דער דין איז דאך אז מ'איז מנדר א קרבן אויב עס גייט דורך דריי יום טובים און מ'ברענגט נישט דעם קרבן איז מען עובר בל תאחר, לערנט רב שמעון אז די דריי יום טובים דארפן זיין כסדרן, דאס הייסט. אז עס איז דורכגעגאנגען פסח און שבועות און סוכות, ווי איז אבער ער האט געמאכט דעם נדר נאך פסח, אפילו עס איז שוין דורכגעגאנגען דריי יום טובים, שבועות, סוכות, פסח, איז ער נאך נישט עובר, ווייל ס'איז דאך שלא כסדרן, מען דארף ווי דער סדר וואס זיי ווערן דערמאנט אין דער תורה, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. איז דאך דער יום טוב ווי מען זאגט דער ערשטער פון די יום טובים אין דעם יאר. באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה, איין טאג אין אלול איז ראש השנה צו מעשר בהמה, דער דין איז דאך אז מען טוט נישט מעשר'ן די בהמות די וואס ווערן געבוירן אין דעם יאר אויף די וואס ווערן געבוירן אין א צווייטן יאר, כ'לערן עס אפ פון פסוק, שטייט אין פסוק עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה, אז איך מוז געבן מעשר דעם יאר אויף די פירות פון דעם יאר, נישט אויף א אנדער יאר. איז דער פסוק רעדט זיך טאקע ביי דגן, ביי תבואת זרעך, נאר עס שטייט דאך א טאפל לשון עשר תעשר, זאגן מיר אז מען רעדט פון צוויי מעשרות, א מעשר בהמה איז אויך דער דין אז מען מעשר'ט נישט די וואס זיי ווערן געבוירן אין דעם יאר אויף די וואס זיי ווערן געבוירן אין א צווייטן יאר. רב אלעזר ורב שמעון אומרים באחד בתשרי, רב אלעזר און רב שמעון זאגן אז די צייט. ווען עס הייבט זיך אן א נייע יאר ביי מעשר בהמה איז איין טאג אין תשרי, די גמרא ווייטער מפרש די סברא פון זייער מחלוקת, באחד בתשרי, איין טאג אין תשרי, ראש השנה לשנים, איז ראש השנה צו די יארן, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, דאס מיינט מען לשנות מלכי אומות העולם. ולשמיטין, ווען עס גייט אריין תשרי איז דא דער איסור פון אקערן און פארזייען מדין תורה, וליובלות, לגבי די דינים פון יובל וואס די עבד ווערן באפרייט און די פעלדער גייען צוריק צו די בעלי בתים, דאס איז פון אחד בתשרי, לנטיעה, לנטיעה מיינט מען צו ציילן די יארן פון ערלה. אפילו ער האט פארפלאנצט דעם בוים אין אב, ענדיגט זיך א יאר לסוף אלול, און תשרי הייבט זיך אהן א צווייטע יאר, ולירקות, צו גרינסן, צו וועדזשיטעבלס, מיינט מען צו מעשר ירק, מען שיידט נישט אפ קיין תרומה און מעשר, דאס וואס איז געווארן געקליבן פאר ראש השנה אויף דעם וואס מען האט אפגעריסן נאך ראש השנה, באחד בשבט. ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, לויט די בית שמאי איז אחד בשבט ראש השנה לגבי דעם דין פון מעשר פון פירות וואס זיי וואקסן אויף א בוים, דאס הייסט מען טוט נישט מעשר'ן די פירות פון בוים וואס זענען געשפראצט פאר שבט אויף די וואס זענען געשפראצט נאך שבט, ביי ירקות גייען מיר טאקע ווען מען טוט אפרייסן, אבער ביי א בוים גייט מען ווען די פירות טוען וואקסן. די גמרא זאגט ווייטער פארוואס פונקט שבט. בית הלל אומרים, די בית הלל לערנען, בחמישה עשר בו, פופצן טאג אין שבט איז ראש השנה לאילנות, רשי. ארבעה ראשי שנים, למלכים, רגילים היו מ'איז געווען געוואוינט למנות זמן שטרותיהם מ'זאל ציילן די יארן אין וועלכע יאר די שטר איז געווארן געשריבן,

איז דער אנפאנג פון יאר, ואפילו עמד בשבט או באדר, אפילו ער איז געווארן א מלך אין חודש שבט אדער אין חודש אדר, כלתה שנתו, האט זיך געענדיגט די יאר משהגיע ניסן, ווען עס קומט ניסן, ויתחילו למנות לו שנה שניה, און מען הייבט אן צו ציילן צו דעם מלך די צווייטע יאר, און לרגלים מפורש בגמרא, די גמרא מפורש וואס עס הייסט לרגלים, למעשר בהמה. שאין מעשרין, מען טוט נישט מעשר'ן די בהמות, מן הנולדים בשנה זו די איר וואס זיי ווערן געבוירן דעם יאר, על הנולדים בחברתה, אויף די בהמות וואס זיי ווערן געבוירן א צווייטן יאר, דכתיב, שטייט אין פסוק, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, זאלסט מעשר'ן אלע תבואות פון דיין זרע, היוצא השדה וואס וואקסט אין פעלד, שנה שנה, יעדן יאר, ואמר מר בבכורות. בפרק מעשר בהמה האט מען געזאגט אין בכורות פרק מעשר בהמה אז דאס וואס איך זאג אז מען דארף מעשר'ן די פירות פון דעם יאר מעשר'ט מען נאר אויף דעם יאר נישט אויף א צווייטן יאר אז בשתי מעשרות הכתוב מדבר דער פסוק רעדט ביי צוויי מעשרות אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן דעריבער שטייט א טאפעל לשון צו זאגן אז ס'איז נישט בלויז דער דין היוצא השדה נאר ביי מעשר בהמה איז אויך אזוי דער דין.

כלתה שנתה הראשונה, ענדיגט זיך די ערשטע יאר לסוף אלול, ביי די ענדע פון אלול. פארוואס דערמאנט רש"י אפילו נטעה באב? פארוואס דערמאנט נישט רש"י נטעה באלול? ווייל אויב מען פארפלאנצט אין אלול איז דאך דא אזעלכע וואס לערנען אז די זמן קליטה וואס ווערט פאראייניגט מיט דער ערד דער בוים איז דרײַסיק טעג, אויב אזוי ווען עס קומט אחד בתשרי איז עס נאך נישט קיין נייע יאר, ווייל כל זמן עס איז נישט געווארן נשרש אין דער ערד רופט זיך עס אן עס איז נאך נישט פארזייט. ובכולהו מפרש טעמא בגמרא אלע זאכן זאגט די גמרא א טעם. לירקות מיינט מען למעשר ירק שאין תורמין ומעשרין מען גיט נישט קיין תרומה קיין מעשרות מן הנלקט לפני ראש השנה, פון דעם וואס איז געווארן געקליבן פאר ראש השנה, על שלאחר ראש השנה, אויף דעם וואס מען האט אפגעריסן נאך ראש השנה. לאילן, מיינט מען לענין מעשר לגבי דעם דין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן, מען גיט נישט קיין מעשר אויף די פירות פון בוים, שחנטו קודם שבט, די וואס זענען געוואקסן פאר שבט,

פרעגט די גמרא, האמיר געלערנט אין דער משנה, אחד בניסן איז ראש השנה למלכים, למלכים למאי הלכתא, לגבי וועלכן דין איז געווארן באשטימט א באשטימטער טאג צו ציילן די יארן פון די מלכים, זאל מען זאגן אז ביי יעדע מלך הייבט זיך אן א נייע יאר דעם טאג וואס ר'איז געווארן א מלך, אז ס'איז דורכגעגאנגען א יאר וואס ר'איז מלך, ס'קומט. שוין דורכגעגאנגען די יאר הייבט מען אן צו רעכענען די צווייטע יאר, פארוואס האבן די חכמים געדארפן באשטימען פאר דעם א באשטימטן טאג? אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, לשטרות, כדי איך זאל קענען וויסן אין די שטרות וועלכע שטר איז געווארן געשריבן דער שטר פריער, דאס הייסט איז א שטר מוקדם, ער איז פריער פאר דער מלוה, און וועלכע שטר איז נאך דער מלוה. דתנן מיר האבן געלערנט שטרי חוב המוקדמים, די שטרי חוב וואס דער זמן פון דעם שטר איז פריער פאר דער הלוואה, פסולים, טו איך פסל'ן דעם שטר אז ס'האט נישט קיין דין ווי א שטר נאר עס בלייבט ווי א מלווה על פה, ווייל פון דער זאך וועט ארויסקומען שאדן. פון דיע מענטשן וואס האבן געקויפט די פעלדער פון דעם לווה, ווען דער לווה האט געליגן געלט און זיינע פעלדער זענען פאראנטווארטליך אחראי, קען ער נישט פארקויפן די פעלדער. מענטשן ווייסן אז דיע פעלדער זענען משעובד צו דעם חוב, דארפן זיי דאס נישט קויפן. און אויב איינער האט עס געקויפט, איז ער אליין שולדיג, קומט צו גיין דער מלווה און ער נעמט צו די פעלדער. יעצט דא אז איך וויל שרייבן אין שטר פריער פאר דעם זמן הלוואה, איז דיע מענטשן וועלכע האבן געקויפט די פעלדער פאר דער הלוואה, זיי האבן דאך געהאט רעכט צו קויפן, דעמאלטס זענען דאך די פעלדער נישט געווען משועבד, און אז דער מענטש ווייזט דעם שטר אז די הלוואה איז געווען פריער, וועט ער דאך מאכן שאדן די לקוחות, ער וועט פאר זיי צונעמען די פעלדער. דעריבער האבן די חכמים געזאגט. אז דער שטר איז מוקדם האט מען גע'קנס'עט אז נישט בלויז ווי דער דין איז ער נעמט נישט אפ פון דעם זמן וואס איז געשריבן, נאר אפילו פון זמן הלוואה נעמט ער אויכעט ניט אפ. ס'האט נישט דעם דין ווי א מלווה בשטר נאר ווי א מלווה על פה וואס מען נעמט נישט אפ פון די משועבדים. והמאוחרים, אויב דער זמן איז געשריבן שפעטער נאך דער הלוואה, כשרים זענען זיי כשר. דער מלווה אליין האט זיך געמאכט שאדן, כאטש מצד הדין וואלט ער דאך אפשר געקאנט אפנעמען פאר דעם זמן פון שטר די לקוחות וואס האבן געקויפט די פעלדער נאך דער הלוואה ביז דעם זמן וואס איז געשריבן אין שטר האט ער געקאנט ביי זיי צונעמען, אבער אז דער מלווה פארשטייט אזוי אז דער שיעבוד זאל זיך אנהייבן שפעטער, הייבט זיך אן שפעטער איז ממילא. קען אמאל דיע זאך דא ארויסקומען אמאל א שטר וואס איך וועל נישט וויסן צו ר'איז מוקדם צו ר'איז מאוחר, למשל ס'איז געקומען צו גיין די מלווה און ער ברענגט א שטר וואס אין דעם שטר איז געשריבן אז די הלוואה איז געווען אין חודש כסלו די דריטע יאר פון דעם מלך. און די עדות זאגן, ווען מיר האבן גע'חתמ'עט דעם שטר אין חודש כסלו, האבן מיר נישט געזען אז ער האט אים געליגן געלט, נאר פארוואס האט מען געשריבן, דער לווה האט געזאגט מיר זאלן זיך חתמ'נען אז איך בין שולדיג צו דעם מלווה דיע סומע, און אזוי איז דאך דער דין, כותבין שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה עמו. און די עדות זאגן, מיר ווייסן נישט צי ער האט אים געליגן פאר כסלו צי נאך כסלו, אבער מיר ווייסן אז די געלט האט ער געליגן אין חודש תמוז פון דעם דריטן יאר פון די מלך, אין שטר געשריבן חודש כסלו לשנה השלישית פון די מלך. די עדות זאגן עדות אז ס'איז געווען תמוז. שנה השלישית איז דאך אזוי אז איך ווייס נישט וואס איז פריער, צו איז ער געווארן א מלך פאר כסלו, און אויב איז ער געווארן א מלך פארן כסלו איז דאך כסלו געוועזן פאר תמוז, און דער שטר איז געווארן געשריבן אין כסלו, און די הלוואה איז געוועזן. שפעטער אין תמוז איז דאך עס א שטר מוקדם, ווייל אלעמאל איז דאך ביי דעם מלך פריער כסלו נאכער תמוז, אדער קען זיין אמאל אז ער איז געווארן א מלך נאך כסלו פאר תמוז, דעמאלט איז דאך די שנה שלישית פריער געוועזן תמוז. נאכער כסלו, אלע יארן איז דאך אזוי ביי אים, פריער תמוז נאכדעם כסלו. און די הלוואה איז געווען תמוז, און דער שטר איז געווארן געשריבן שפעטער כסלו, איז דאך דאס א שטר מאוחר און דאך איז כשר, וועל איז אויב ס'וואלט נישט זיין קיין באשטימטער טאג. ווען עס הייבט זיך אן די ראש השנה נאר מען וועט שטענדיג שרייבן לויט ווען עס ענדיגט זיך די יאר פון דעם מלך ווען ער איז געווארן מלך, קען אמאל אויסקומען אז די דיינים וועלן נישט וויסן. אבער יעצט אז ס'איז דא א באשטימטער טאג אז ס'וועט זיין אזא איין פאל, ווייסן מיר אז ניסן הייבט זיך אן די יאר. ממילא ווייסן מיר אז דער שטר איז א שטר מאוחר און ס'איז כשר. תוספות פרעגט אויף רש"י ווי קען דאס זיין מ'זאל מאכן א תקנה טאמער די גאנצע וועלט וועט פארגעסן ווען ער איז געווארן מלך? צו דער סופר וואס ער שרייבט אלע טאג שטרות, ווי וועט ער עס פארגעסן? דאך פרעגט תוספות, ער קען דאך די גמרא זאגן איינפאך, ס'איז מיר א נפקא מינה, כ'ווייס נישט וואס צו שרייבן אין שטר, כ'ווייס נישט ווען עס הייבט זיך אן די יאר. און תוספות לערנט א צווייטן פשט, רש"י. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, ער איז געווארן א מלך ניין און צוואנציג טאג אין חודש אדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, צומארגנס ווען עס קומט דער ערשטער טאג אין חודש ניסן, עלתה לו שנה. יעצט ווערט געענדיגט שוין א יאר, און פון יעצט אן הייב איך אן צו ציילן די צווייטע יאר, ואם לא עמד אלא באחד בניסן. אויב ער איז געווארן א מלך נישט כ"ט באדר, נאר צומארגנס איין טאג ניסן, אין מונים לו שנה, ווערט נישט געציילט א נייע יאר עד שיגיע ניסן אחר, ביז עס קומט די נייע יאר ניסן. ביז אהער איז די ברייתא. יעצט גייט די גמרא מפרש זיין די ברייתא. אמר מר. מיר האבן פריער געלערנט. מלך שעמד בעשרים ותשעה באדר, א מלך וואס איז געווארן ניין און צוואנציג טעג אין אדר א מלך, כיוון שהגיע אחד בניסן, אזוי ווי עס קומט איין טאג אין חודש ניסן, עלתה לו שנה, ווערט שוין געענדיגט די יאר. הא קא משמע לן, דאס דערציילט ער מיר. דניסן ראש השנה למלכים, אז ניסן איז ראש השנה צו די מלכים, אז ווען עס קומט ניסן הייבט זיך אן א נייע יאר, אפילו ער איז געווארן מלך מיט א טאג פריער כ"ט אדר, אין ניסן רעכנט מען שוין די צווייטע יאר. און נאך א זאך לאזט ער מיר הערן, ויום אחד בשנה חשוב שנה, איין טאג אין יאר ווערט גערעכנט א יאר, ווייל ווייטער אין גמרא דף י עמוד ב' איז דא א מחלוקת, אנדערע לערנען אז שלושים יום בשנה חשוב שנה, אנדערע לערנען יום אחד בשנה חשוב שנה, דערציילט ער מיר דא אז איין טאג אין יאר ווערט גערעכנט א יאר. דעם צווייטן דין האט מען פריער געלערנט אין דער ברייתא, ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אויב איז געווארן א מלך איין טאג אין ניסן, אין מונים לו שנה, ווערט נישט גערעכנט פאר אים א נייע יאר, עד שיגיע ניסן אחר, ביז עס קומט דער אנדערער ניסן. פרעגט די גמרא פשיטא. זיכערע זאך רעכן איך עס א נייע יאר ערשט ווען עס קומט ניסן נאכדעם, זאגט די גמרא לא צריכה, דער חידוש איז דא דאימנו עליה מאדר, אז די שרים האבן באשטימט נאך אין חודש אדר אז זאל ווערן מלך, אבער די הכתרה דער מאכן דעם מלך איז נאך נישט געוועזן, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען נימנו ליה תרתין שנין. ווען עס קומט דער ערשטער ניסן זאל איך רעכענען שוין די צווייטע יאר? קא משמע לן, איך זאג נישט אזוי. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט מת באדר, דער מלך איז געשטארבן אין אדר, ועמד אחר תחתיו באדר, און אין חודש אדר איז געווארן א צווייטער א מלך, מונין שנה טוט מען רעכענען די יאר לזה ולזה, אז איינער וויל שרייבן א שטר אין אדר נאכדעם ווי ס'איז שוין דא א נייע מלך, אז ער וויל קען ער שרייבן אין שטר די יאר פון דעם פריערדיגן מלך וואס איז געשטארבן, און אז ער וויל קען ער שרייבן די ערשטע יאר צו דעם מלך וואס איז יעצט געווארן א מלך. דער צווייטער דין. מת בניסן, ער איז געשטארבן אין ניסן, ועמד אחר תחתיו בניסן, א צווייטער איז געווארן א מלך אנשטאט אים אין ניסן, מונין שנה לזה ולזה, טוט מען רעכענען די יאר, קען מען רעכענען פאר דעם מלך שמת, און אויך פאר דעם נייעם מלך, די זעלבע דין איז, אויב דער נייער מלך איז געווען נישט אין ניסן. איז געווארן אין א צווייטן חודש מלך איז אלץ ביז דעם ניסן וואס עס קומט, קען מען שרייבן אין די שטרות אדער פון ערשטן אדער פון צווייטן. א דריטער דין, מת באדר, ער איז געשטארבן אין חודש אדר, ועמד אחר תחתיו בניסן, און דער אנדערער איז געווארן א מלך אין ניסן, מונין ראשונה לראשון. די פריעדיגע יאר אין אדר טוט מען שרייבן אין שטר לראשון צו דער מלך שמת, ושניה, דער וואס וויל שרייבן א שטר אין דעם צווייטן יאר, אין דעם ערשטן יאר ווען דער נייער מלך איז געווארן מלך, זאל ער ניט שרייבן די מלך שמת, ווייל דאס איז דאך נישט זיין יאר, נאר ער מוז עס שרייבן לשני. עס רעכנט זיך די ערשטע יאר וואס דער אנדערע איז געווארן מלך. יעצט גייט די גמרא מפרש זיין די ברייתא. אמר מר, מיר האבן פריער געלערנט, מת באדר, ער איז געשטארבן אין אדר, ועמד אחר תחתיו באדר, און א צווייטער איז געווארן מלך אין אדר. מונין שנה לזה ולזה, צו קען די וואס שרייבן א שטר אין אדר קענען זיי שרייבן די יאר פון די מלך שמת אדער די ערשטע יאר פון מלך שיעמר? פרעגט די גמרא פשיטא, זיכער אזוי, לויט די מלך שמת קען איך דאך זיכער שרייבן ביז אדר האב איך דאך געשריבן לויט אים, און די מלך שעמד קען איך דאך אויך זיכער שרייבן ווייל דאס איז דאך שוין ביי אים די ערשטע יאר, ווען ס'וועט קומען ניסן וועל איך שוין רעכענען א צווייטע יאר. זאגט די גמרא, ס'איז מיר נישט קיין פשיטא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, שתא לבי תרי לא מנינן, אז די זעלבע צייט אין יאר קען איך נישט רעכענען פאר צוויי, אז אויב אז ס'איז מ'האט שוין אנגעהויבן צו שרייבן אויף דעם מלך שמת, איז די גאנצע יאר זאל מען שרייבן אויף דעם מלך שמת, נישט אויף דעם מלך שעמד. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. אין צווייטן דין האבן מיר געלערנט אין דער פריערדיגער ברייתא, איז געשטארבן דער מלך אין ניסן, ועמד אחר תחתיו בניסן, א צווייטער איז געווארן אנטשטאט אים א מלך אין ניסן, מונין שנה לזה ולזה, רעכנט מען די יאר פאר ביידע. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך א זיכערע זאך, ס'איז דאך דער זעלבער דין, ווי מת באדר ועמד אחר תחתיו באדר. זאגט די גמרא, דא איז דא א חידוש. מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, כי אמרינן יום אחד בשנה חשוב שנה, ווען זאגן מיר איין טאג אין יאר הייסט א יאר, בסוף שנה, אז די לעצטע. טאג פון יאר ווערט גערעכנט א יאר, למשל אז דער מלך איז געווארן א מלך כ"ט באדר, זאגן מיר אז ווען איז אז דאס ווערט גערעכנט פאר א יאר. אבל בתחילת שנה לא אמרינן, אבער דא אה, מת בניסן, וואלט איך געוואלט מיינען אז כ'זאל נישט רעכענען דעם דעם ערשטן טאג פון דעם יאר פאר קיין יאר, זאל מען נישט שרייבן קיין שטר אין דעם יאר אין זיין נאמען נאכדעם ווען ער איז געשטארבן. קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. האבן מיר פריער געלערנט א דריטן דין, מת באדר, ער איז געשטארבן אין אדר, ועמד אחר תחתיו בניסן, און א צווייטער איז געווארן א מלך אין ניסן, מונים ראשונה לראשון. ווען מ'שרייבט א שטר אין אדר, אויף נאכדעם ווי מת הראשון, דארף מען נאכאלץ שרייבן צו דעם יאר פון דעם מלך שמת. ושניה ווען מען שרייבט א שטר אין ניסן שרייבט מען נאר לשני? פרעגט די גמרא פשיטא, איז דאך א זיכערע זאך אזוי. אין דעם יאר וואס שמת איז דאך נישט געווען קיין נייער מלך, און אין דעם יאר שעמד איז דאך אויך נאר אין דעם יאר ער א מלך. זאגט די גמרא לא צריכא דאימנו עליה מאדר, מען האט, די שרים האבן אים באשטימט פון אדר ער זאל זיין א מלך. ומלך בן מלך, און ער איז א מלך בן מלך. אויב אלעס דעם דין אימנו עליה איז נישט קיין חידוש, ווייל דעם חידוש האט מען דאך שוין פריער געלערנט אין דער פריערדיגער ברייתא, ווילן מיר דא דערציילן א גרעסערע חידוש, אז אחוץ דעם וואס אימנו עליה מאדר, איז ער אויך מלך בן מלך. איז דאך דא צוויי זאכן אז זאל זיין א מלך, מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען, נימנו ליה תרתין שנין, אז מען זאל עס אים רעכענען צוויי יאר, אז פון דער צייט דאימנו ווערט ער שוין גערעכנט פאר א מלך, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן איך זאג נישט אזוי. אויף די רשי דיבור המתחיל ומלך בן מלך הוא, איז די מפרשים לערנען פארשידענע פשטים. רשי, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, מנין למלכים שאין מונין להם אלא בניסן, פון וואנען ווייסן מיר אז מלכים טוט מען רעכענען פון ניסן? שנאמר שטייט אין פסוק, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה, ס'איז געווען פֿיר הונדערט און אַכציק יאר, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, פון דער צייט וואס די אידן איז ארויס פון מצרים, בשנה הרביעית, די פערדע יאר, די פערדע יאר פון וועלכן וואס שלמה איז געווען א מלך אויף די אידן, בחודש זיו, חודש זיו מיינט מען אייר, הוא החודש השני, דאס איז דער צווייטער חודש, למלוך שלמה על ישראל. וואס שלמה געווען א מלך אויף די אידן, רש"י זאגט, די מלוך שלמה על ישראל, דאס גייט ארויף אויף די בשנה הרביעית, ס'א מקרא מסורס, און אזוי שטייט אויך אין א צווייטן פסוק, ויחל לבנות בחודש השני בשנה בשנת ארבע למלכותו. איז אין דעם פסוק ווערט דערמאנט צוויי זאכן, דער מנין פון יציאת מצרים און דער מנין פון מלכות שלמה. מקיש מלכות שלמה ליציאת מצרים, גלייך איך צו די מלכות פון שלמה צו דעם ארויסגיין פון מצרים, מה יציאת מצרים מניסן, מ'איז דאך ארויסגעגאנגען פון מצרים, אין ניסן איז דער מנין פון די יארן וואס מען הייבט אן ציילן טוט זיך רעכענען פון ניסן לגבי יציאת מצרים, אף מלכות שלמה מניסן, די זעלבע זאך מלכות שלמה טו איך אויך ציילן פון ניסן. תוספות זאגט, איך קום, איך מוז צוקומען צו דעם היקש, ווייל איך גלייך צו אין איין פסוק די מספר פון יציאת מצרים צו די מספר וואס שלמה איז א מלך. איך קען נישט א ראיה ברענגען פון די מאל וואס אייר ווערט אנגערופן ביי שלמה א חודש שני, ווייל ס'קען זיין מעשה שהיה כך היה, ער איז געווארן א מלך אין ניסן. דעריבער רעכנט מען אייר צווייטן חודש, און די זעלבע זאך ביי יעדע מלך, צי איך רעכן פון דעם חודש ווען ער ווערט א מלך. דעריבער מוז איך צוקומען צו דעם היקש. רש"י. פרעגט די גמרא, ויציאת מצרים גופא, די ארויסגאנג פון מצרים אליין, מנא לן דמניסן מנינן, פון וואנעט ווייסן מיר אז מען ציילט פון ניסן? דילמא מתשרי מנינן, אפשר ציילט מען פון תשרי, כאטש די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים אין ניסן, אבער ווען ס'איז געקומען תשרי האט מען שוין גערופן די צווייטע יאר, ווייל תשרי איז דאך ראש השנה צו די יארן וואס ס'ווערן געציילט לבריאת עולם, איז די זעלבע זאך ליציאת מצרים. ענטפערט די גמרא, לא סלקא דעתך, איך קען נישט זאגן אז ליציאת מצרים זאל איך רעכענען פון תשרי, דכתיב, שטייט אין פסוק ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי השם וימת שם, ווען איז דאס געווען? בשנת הארבעים, די פערציגסטע יאר לצאת בני ישראל מארץ מצרים, וואס די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים בחודש החמישי, אין פופטן חודש, באחד לחודש, איין טאג אין חודש. וואס מען מיינט חודש החמישי איז דאך נאך נישט קיין שום ספק. אין פרשת בא, שמות, קאפיטל י"ב, פסוק ב', שטייט דאך דארט בפירוש, החודש הזה לכם, דער חודש ניסן איז צו אייך, ראש חדשים, דער ערשטער פון די חדשים, ראשון הוא לכם, לחדשי השנה. אז איך הייב אן צו רעכענען די חדשים פון ניסן איז בחודש החמישי זיכער ווען געוועזן חודש אב. וכתיב און עס שטייט אין א צווייטן פסוק ויהי בארבעים שנה, ס'געווען אין פערציגסטן יאר, בעשתי עשר חודש, אין עלעפטן חודש, באחד לחודש, איין טאג אין חודש, דבר משה, משה האט אנגעהויבן צו לערנען משנה תורה. ווען איז דאס עשתי עשר חודש? דער עלעפטע חודש, איז דאך שבט. מדקאי באב, ער איז געשטאנען באב ביי מיתת אהרן וקרי לה שנת ארבעים, און דאס איז די פערציגסטע יאר וקאי בשבט, און נאכער אין שבט וקרי לה שנת ארבעים רוף איך אויך אן די פערציגסטע יאר, מכלל מוז איך דאך זאגן דראש השנה לאו תשרי הוא אז ראש השנה ווערט נישט באנייט קיין נייע יאר ליציאת מצרים, ווייל אויב ס'זאל ווערן באנייט א נייע יאר בתשרי וואלט דאך שוין שבט געוועזן די איין און פערציגסטע יאר. פרעגט די גמרא, וויאזוי די ראיה? בשלמא היאך מפרש דליציאת מצרים, ביי דעם ויעל אהרן ווערט דערמאנט די פערציגסטע יאר לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אלא האי, דאס וואס שטייט ביי משה ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש, ממאי דליציאת מצרים, ווער זאגט אז דאס איז געווען די פערציגסטע יאר ליציאת מצרים? דילמא להקמת המשכן, די פערציגסטע יאר להקמת המשכן, טאקע צו יציאת מצרים איז געווען די איין און פערציגסטע יאר, ווייל תשרי ווערט ווען מ'הייבט זיך אן צו רעכענען א נייע יאר, נאר הקמת המשכן איז דאך געווען א יאר שפעטער, צו הקמת המשכן איז געווען די פערציגסטע יאר. ענטפערט די גמרא, כדאמר רב פפא אזוי ווי רב פפא האט געזאגט, שנת עשרים שנת עשרים לגזירה שווה. רב פפא האט געזאגט אז אויב עס ווערט דערמאנט דער שנת עשרים איין מאל צו וואס דאס איז ווי די גמרא זאגט ווייטער דף ג און די אנדערע שנת עשרים ווערט נישט דערמאנט צו וואס לערן איך אפ איינס פון אנדערן איז דא דער ענין איך לערן אפ סתום מן המפורש. דא ווי סשטייט ארויס טוט מען לערנען אויף דעם ארט ווי סשטייט נישט ארויס. למשל ווי רשי דערמאנט עס אין חומש שטייט אין די תורה מן הבהמה טהורה זאל מען נעמען זיבן און די בהמה וואס איז נישט ריין זאל מען נעמען צוויי און ביי די עופות ווערט נישט דערמאנט וויפיל מען זאל נעמען פון די עופות טהורים און וויפיל פון די טמאים זאגט דער רשי ילמד סתום מן המפורש. די זעלבע זאך זאגט עס רב פפא לגבי עשרים שנה, הכא נמי דא אויכעט, שנת ארבעים שנת ארבעים לגזירה שוה, מה כאן אזוי ווי ביי אהרן'ען, דאס וואס ווערט דארט דערמאנט בחודש החמישי, איז דאך ליציאת מצרים, ווייל סשטייט דאך דארט בפירוש ליציאת מצרים, אף כאן די זעלבע זאך דא אויכעט ליציאת מצרים. פרעגט די גמרא, ריכטיג, ביידע זענען געווען ליציאת מצרים, אבער ממאי פון וואנעט ווייסטו דמעשה דאב קודם, אז די מעשה פון חודש אב איז געווען פריער? דילמא מעשה דשבט קודם, פון שבט איז געווען פריער. אין תשרי איז וואס איז געוועזן פאר שבט, האט זיך אנגעהויבן א נייע די פערציגסטע יאר, איז תשרי דער זיבעטער חודש, תשרי לגבי מנין החדשים איז דער זיבעטער, האט זיך אנגעהויבן א נייע יאר, נאכער איז געקומען דער עלעפטער חודש, שבט, וואס הואיל משה באר, און נאכדעם איז געקומען דער פיפטער חודש. אמת איז טאקע ביידע זענען ליציאת מצרים, נאר אויב איך לערן אז די מעשה פון משה הואיל משה באר איז געווען פריער, מוז איך דאך זאגן אז די יאר הייבט זיך אהן פון תשרי. זאגט די גמרא, לא סלקא דעתך, איך קען נישט זאגן א מעשה פון שבט איז געווען פריער, דכתיב,

דער כנעני, דער קעניג פון ערד האט געהערט, מה שמועה שמע, וואס האט ער געהערט? שמע שמת אהרן, ער האט געהערט אז אהרן איז נפטר געווארן, ונסתלק ענן הכבוד, און עס איז אוועק ענן הכבוד, וכסבור, האט ער געמיינט, ניתן רשות להילחם בישראל, אז מען מעג יעצט מלחמה האלטן מיט די אידן. הייסט דאך עס אז בזמן שמת אהרן איז נאך געווען דער כנען, והיינו דכתיב, און דאס שטייט אין פסוק ויראו כל העדה כי גוע אהרן, און פשטות איז די טייטש אלע אידן האבן געזען אהרן איז געשטארבן, וואס הייסט די אידן האבן געזען? זיכער, אהרן איז געשטארבן האבן דאך אלע געוואוסט. ואמר רבי אבהו אל תקרי ויראו, זאלסט נישט ליינען ויראו זיי האבן געזען, אלא ויראו זענען געווארן געזען, מיט דעם וואס כי גוע אהרן זענען די אידן געווארן אפגעדעקט. ממילא טייטש איך דאס ווארט כי אז דאס איז א טעם אויף דעם ויראו כל העדה. ויראו עס איז געווארן געזען כל העדה אלע אידן זענען געווארן געזען כי גוע אהרן ווייל אהרן איז נפטר געווארן ווייל דריי זאכן וואס די אידן האבן געהאט אין דער מדבר די עננים וואס האט פארדעקט די אידן דאס איז געווען אין זכות פון אהרן'ן דער מן אין זכות פון משה'ן און די באר. וואו זיי האבן גענומען וואסער אין זכות פון מרים'ן, אז זינט גוע אהרן איז איז אוועקגעגאנגען די עננים, זענען געווארן געזען די אידן. וואו טרעפן מיר א כי איז די טייטש דהא, ער גייט געבן א טעם אויפן פריערדיגן כדריש לקיש, אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט, דאמר ריש לקיש ריש לקיש האט געזאגט כי משמש בארבע לשונות. כי באדינט קען מען טייטשן פיר טייטשן, אי אמאל קומט עס מיט דעם לשון אם, דילמא מיט דעם לשון דילמא, אם איז די טייטש אויב, דילמא איז די טייטש טאמער, ביידע איז א אופן ס'איז נישט זיכער, נאר דילמא איז די טייטש פון לשון פן, איך וויל נישט די זאך זאל זיין, פן תשחיתון. אויכעט אם טרעפט מען אסאך מאל איז די טייטש אשר, למשל עס שטייט אם תקריב מנחת בכורים, אויב ס'איז מיר נישט קיין ספק כ'וועל זיכער מקריב זיין, ס'איז דאך א חוב, צו אם כסף תלוה, אויב כ'וועל לייען, דארט איז די טייטש איך זאל לייען. און די דריטע לשון איז אלא, אלא די טייטש ער איז סותר די פריערדיגן, אלעס איז אזוי, אלא נאר דאס איז א אויסנאם, און אויכעט דהא, ווייל, ער גיט א טעם אויף דעם פריערדיגן, איז דא אויכעט איז די טייטש ויראו כל העדה, אלע אידן זענען געווארן געזען, פארוואס זענען געווארן געזען אלע אידן? כי גוע אהרן, דהא גוע אהרן. פרעגט די גמרא מי דמי, וואס פאר א גלייכונג איז דאס? התם כנען, דארטן ביי מיתת אהרן שטייט וישמע הכנעני, הכא דא שטייט דאך סיחון, אחרי הכותו את סיחון. טאקע די מעשה פון משה נישט געווען פריער, סיחונ'ען האט שוין משה געהאט געשלאגן, אבער דאס וואס שטייט ויראו כל העדה כי גוע אהרן דאס איז נישט געווען סיחון דאס איז געווען כנען. תנא, האמיר געלערנט אין א ברייתא הוא סיחון הוא ערד הוא כנען ס'איז אלץ די זעלבע. סיחון, פארוואס ווערט ער גערופן סיחון?

ומה שמו, וואס איז זיין נאמען? ערד שמו, געהייסן האט ער ערד. איכא דאמרי, אנדערע זאגן ערד. ער ווערט אנגערופן ערד, שדומה לערוד במדבר, ער איז גלייך צו א ווילדע אייזל אין די מדבר. כנען, פארוואס ווערט ער אנגערופן כנען? על שם מלכותו, די מלכות האט געהייסן כנען. ומה שמו, וואס איז געווען זיין נאמען? סיחון שמו, זיין נאמען איז געווען סיחון. ממילא כאטש דא שטייט וישמע הכנעני און דארטן שטייט אחרי הכותו את סיחון, ביידע די זעלבע זאך, פרעגט די גמרא ואימא ראש השנה אייר, לאמער זאגן אז ראש השנה צו יציאת מצרים רעכנט זיך פון אייר, זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, איך קען נישט זאגן אז ראש השנה איז אייר. דכתיב, שטייט אין פסוק ויהי בחודש הראשון, ס'איז געווען דעם ערשטן חודש, בשנה השנית, אין צווייטן יאר, באחד לחודש, דעם ערשטן טאג פון חודש, הוקם המשכן, איז געווארן אויפגעשטעלט דער משכן. איז בחודש הראשון, ווייסט מען דאך זיכער, מיינט מען ניסן. ווייל די תורה זאגט דאך אזוי בפירוש, החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה. וכתיב, ס'שטייט א צווייטן פסוק ויהי בשנה השנית, ס'געווען אין צווייטן יאר, בחודש השני, דעם צווייטן חודש, בעשרים בחודש צוואנציג טאג אין חודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. איז דער ענן אוועקגעגאנגען פון משכן. מדקאי בניסן וקרי לה שנה שנית, איך שטיי אין חודש ניסן און איך זאג אז ס'איז די צווייטע יאר וקאי באייר און איך בין אין חודש אייר וקרי לה שנה שנית און איך רוף עס אויך אן די צווייטע יאר, מכלל דראש השנה לאו אייר הוא, מוז איך זאגן אז ראש השנה נישט קיין אייר, ווייל אויב ראש השנה זאל זיין אייר, איז דאך שוין אז עס קומט צו אייר דארף דאך שוין זיך אנהייבן די דריטע יאר. פרעגט די גמרא, דאס איז ריכטיג, דאס מוז איך זאגן אז ניסן און אייר איז פריער ניסן נאכדעם אייר, אבער ואימא לאמיר זאגן ראש השנה סיוון. סיוון הייבט זיך אן א נייע יאר ליציאת מצרים. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך איך קען אזוי נישט זאגן. דכתיב שטייט אין פסוק בחודש השלישי אין דריטן חודש לצאת בני ישראל מארץ מצרים וואס די אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים ואם איתא און אויב איך זאל זאגן אז אין סיוון הייבט זיך אן א נייע יאר בחודש השלישי דעם דריטן חודש בשנה השנית לצאת, דארף שוין שטיין שנה השנית מיבעי דארף שטיין, ממילא איז א ראיה אז ניסן אייר סיוון ווערט נישט באנייט די יאר, פרעגט די גמרא ואימא תמוז. אפשר הייבט זיך אן די יאר אין תמוז ואימא אב, אפשר ווערט באנייט די יאר אין חודש אב ואימא אדר, אפשר אדר, פון אב ביז אדר איז נישט דא קיין שום ספק ס'זאל זיך באנייען די יאר, ווייל איך האב דאך פריער געזאגט אז אב איז פריער פאר שבט. אזוי האב איך דאך געזאגט פריער די ראיה מדקאי באב וקרי ליה שנת ארבעים וקאי בשבט וקרי ליה שנת ארבעים איז דאך א סימן אז אינצווישן ווערט נישט באנייט קיין נייע יאר איז דאך א פאקט אז אב איז פאר אדר. קאן איך נישט זאגן אלול, תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אבער אדר קאן איך זאגן. לכאורה דארף מען פארשטיין וואס פאר א סברא איז דא צו זאגן איך זאל זאגן תמוז, צו איך זאל זאגן אב, צו אדר. די פריערדיגע זאכן ביי תשרי איז פריער ב' עמוד ב' האט רש"י געזאגט א סברא פארוואס די גמרא פרעגט אימא מתשרי, ווייל אין תשרי זאגט ער רש"י איז ראש השנה לשנים הנמנים לבריאת העולם. אייר לכאורה וואלט איך אויך געקאנט זאגן א סברא ווייל די אידן זענען דאך ארויסגעגאנגען פון מצרים, פופצן טאג אין חודש ניסן, וויל איך רעכענען א נייע יאר, הייב איך אן צו רעכענען פון א ראש חודש, זאג איך פון אייר. סיוון וואלט אפשר געווען א סברה אויכעט, ווייל סיוון האט מען דאך מקבל געווען די תורה. אבער וואס איז די סברה צו זאגן תמוז? וואס איז די סברה צו זאגן אב? וואס איז די סברה פון אדר? פון פריער רש"י דף ב' עמוד ב' דיבור המתחיל אימא מתשרי ווייזט אויס פון דארטן נאר א פארוואס זאל איך זאגן מתשרי ווייל ס'איז דא אויף דעם א סברה וואס איז דא די סברה אלא אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט מהכא פון דעם פסוק לערן איך אפ אז די יארן פון יציאת מצרים הייבן זיך אן צו רעכענען פון ניסן, שטייט אין פסוק אין דברי הימים ב' קאפיטל ג' פסוק ב', ויחל לבנות, ער האט אנגעהויבן צו בויען די בית המקדש, בחודש השני, אין צווייטן חודש, בשני, בשנת ארבע למלכותו. מאי שני? וואס מיינט דער פסוק צו זאגן מיט דעם ווארט שני? שטייט נאכאמאל שני. מיינט דער פסוק צו זאגן לאו מיינסטו דען ניט שני מיינט מען לירח צו דעם חודש שמונין בו למלכותו וואס מען ציילט צו זיין מלכות איז די טייטש אזוי ויחל לבנות בחודש השני האט אנגעהויבן צו בויען די בית המקדש אין צווייטן חודש, ווען איז דער צווייטער חודש? אייר, ווייל ניסן איז דאך דער ערשטער חודש, בשני, דער צווייטער חודש וואס ווערט גערעכנט צו זיין מלכות, בשנת ארבע למלכותו. מתקיף לה רבינא, האט רבינא געפרעגט א קשיא. ווער הייסט דיר טייטשן בשני מיינט מען די צווייטע חודש פון זיין מלכות און זאלסט א ראיה ברענגען אז מען רעכנט פון ניסן שני בחודש שני מיינט מען די צווייטע טאג אין חודש ענטפערט די גמרא אם כן אויב שני מיינט מען דער צווייטער טאג פון חודש שני בחודש בהדיא הוה כתיב ביה וואלט געשטאנען בפירוש בחודש שני בחודש בהדיא ביי די ענדע קומט נישט קיין ה' נאר עס קומט א אלף פרעגט די גמרא ואימא בשני בשבת. אפשר מיינט מען שני בשבת די צווייטע טאג פון וואך, זאגט די גמרא איך קען אזוי נישט זאגן, חדא איינמאל דלא אשכחן שני בשבת דכתיב מען טרעפט נישט אז ס'זאל ווערן דערמאנט, דער פסוק זאל זאגן בשני און מען מיינט דעם צווייטן טאג אין דער וואך, כאטש עס שטייט ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. דארטן גייט ער נישט ארויף אויף די וואך, די צווייטע טאג פון די וואך, נאר דארט איז די טייטש, זאגט תוספות בשם הירושלמי, דער צווייטער טאג צו די באשעפונג פון די וועלט. ועוד, נאך א זאך איך דיר זאגן, מקיש שני בתרא לשני קמא, איך גלייך צו דעם צווייטן שני צום ערשטן שני, מה שני קמא. מיינט מען די חודש דער צווייטער חודש, ווייל דארט שטייט דאך בפירוש בחודש השני, אף שני בתרא מיינט מען אויך אויף חודש, און צווייטן חודש, וואס זשע שטייט מען צוויי מאל דערמאנט דעם צווייטן חודש, איינס גייט ער מיר זאגן דער צווייטער חודש איז אייר, און איינס גייט ער מיר זאגן. דער צווייטער חודש וואס מען ציילט צו זיין מלכות, ווייל זיין מלכות ווערט גערעכנט פון ניסן. תניא כוותיה דרבי יוחנן, מיר האבן געלערנט אזוי ווי רבי יוחנן. תוספות איז דא מסביר, נישט ער מיינט צו זאגן האמער געלערנט ווי רבי יוחנן, נישט ווי רבי אלעזר, ווייל אין דער ברייתא ווערט דאך אויך דערמאנט די דרשה פון רבי אלעזר. נאר דער פשט איז תניא כוותיה דרבי יוחנן, אז כאטש רבי יוחנן איז דאך געווארן אפגעפרעגט מכח דיע קשיות ואימא תמוז ואימא אב ואימא אדר און איך ברענג אראפ רב אלעזר'ן, אבער איך מוז צוקומען צו רבי יוחנן אויך. ווייל פון רבי אלעזר אליין איז נישט גענוג, איך זעה די ברייתא ברענגט די דרשה פון רבי יוחנן און פון רבי אלעזר אויך, דארף מען דאך זאגן אז פון רבי אלעזר אליין איז נישט גענוג, און פון רבי יוחנן איז אויך נישט גענוג. איז א ראיה איך מוז צוקומען צו רבי יוחנן אויך, דאס איז די טייטש תניא כוותיה דרבי יוחנן. פארוואס קען איך זיך נישט אפלערנען פון רבי אלעזר'ס פסוק? ווייל איך קען זאגן, טאקע שלמה, ער איז געווארן א מלך אין ניסן, איז אייר געווען דער צווייטער חודש צו דעם חודש וואס מען רעכנט פון מלכות, אבער אנדערע מלכים, ער ווערט א מלך אין אדר רעכן איך פון אדר, דעריבער דארף איך אויך צוקומען צו וואס רבי יוחנן זאגט, איך גלייך צו ליציאת מצרים, איז דאך שוין א ראיה צו רבי יוחנן אויך, האמער געלערנט אין א ברייתא, מנין שאין מונין להם למלכים אלא מניסן, וואנען ווייסן מיר אז ביי די מלכים ווערט באנייט א נייע יאר אין חודש ניסן, שנאמר שטייט אין פסוק ויהי בשמונים שנה, ס'איז געווען אכציג יאר וארבע מאות שנה, פיר הונדערט און אכציג יאר, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, די אידן זענען ארויסגעקומען פון מצרים, און עס שטייט דארט אויך דערמאנט אין פסוק בשנה הרביעית. בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל גלייך איך צו מלכות שלמה צו יציאת מצרים אזוי ווי יציאת מצרים רעכן איך פון ניסן אזוי מלכות שלמה פון ניסן איי וואנען ווייסטו יציאת מצרים אליין רעכן איך פון ניסן קום איך צו צו די אנדערע פסוקים כתיב עס שטייט ויעל אהרן אל הר ההר על פי ה' ווערט עס דערמאנט ווען איז ער ארויף געגאנגען אהרן אז דאס איז געווען אין פערציגסטן יאר אין פיפטן חודש אין חודש אב, וכתיב און עס שטייט ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש, און דארט ווערט אויך דערמאנט פערציגסטע יאר, איז אב רוף איך אן די פערציגסטע יאר, און שבט רוף איך אן די פערציגסטע יאר, איז דאך א סימן ראש השנה איז נישט תשרי, ווייל אויב ראש השנה זאל זיין תשרי וואלט דאך שוין געדארפן זיין. שבט די איין און פערציגסטע יאר, נאר איז דאך לכאורה נאך פון דעם נישט קיין ראיה, פארוואס אפשר איז געווען די מעשה פון שבט פריער, אבער אין אמת'ן איז דער תשרי וואס איז געווען פאר שבט האט זיך אנגעהויבן די פערציגסטע יאר, נאר קאן אזוי נישט זיין. ווייל כתיב עס שטייט דאך ביי די מעשה פון שבט אחרי הכותו את סיחון ויאמר אין די פסוק שטייט ביי מיתת אהרן כי גוע אהרן שטייט דארט וישמע הכנעני ויאמר וואס האט ער געהערט אז מת אהרן ויראו כל העדה כי גוע אהרן און קומט דאך אויס אז בשעת מיתת אהרן איז נאך סיחון געווען. אבער ס'איז נאך אלץ נישט קיין ראיה. דא איז טאקע א ראיה אז אב איז פאר שבט, אבער איך האב א קשיא, אפשר איז עס הייבט זיך אן די יאר ליציאת מצרים אייר ויאמר שטייט אין פסוק ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, און ויאמר אין איין פסוק שטייט בשנה השנית אין צווייטן יאר בחודש השני. איז דאך איז אויב כ'זאל זאגן אז אייר הייבט זיך אן א נייע יאר איז דער חודש השני, דאס הייסט אייר איז דאך שוין די דריטע יאר, האט מען געפרעגט א קשיא, אפשר הייבט זיך אן א נייע יאר פון סיוון? ואומר עס שטייט אין פסוק בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, און אויב כ'וויל זאגן אז סיוון הייבט זיך אן א נייע יאר, האט געדארפט שטיין בחודש השלישי בשנה השנית לצאת בני ישראל. איי אפשר איז דאס טאקע נישט סיוון, נאר לאמיר זאגן אז עס איז תמוז אדער אב אדער אדר. קום איך יעצט צו צו דעם פסוק וואס ר' אלעזר האט דערמאנט, ואומר שטייט אין פסוק, ויחל לבנות, שלמה המלך האט אנגעהויבן צו בויען די בית המקדש בחודש השני, אין צווייטן חודש, בשני, שטייט מען נאכאמאל בשני. מוז איך טייטשן אז דאס וואס שטייט בשני מיינט מען דער צווייטער חודש וואס מען ציילט למלכותו, און ווען איז דאס? בחודש השני איז דאך זיכער אייר, פארוואס איז חודש השני זיכער אייר? ווייל די תורה זאגט דאך אין פרשת בוא קאפיטל י ב פסוק ב' אויף דעם חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חדשים, אז דער חודש ניסן איז ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה, דאס איז דער ערשטער חודש פון די חדשים, און אז דא שטייט בחודש השני איז דאס אייר, און אז שטייט בשני אז דאס איז די צווייטע יאר פון זיין מלכות, איז דאך פון דעם א ראיה אז פון ווען אן האט מען אנגעהויבן צו רעכענען מלכות שלמה? פון ניסן. רש י, ואימא אב ואימא אדר, דכל חדשים שבין אב לשבט, אלע חדשים וואס זענען צווישן אב און שבט, פקע לעיל האט מען דאך שוין פריער געזאגט איך קען נישט זאגן, ווי די גמרא האט פריער געזאגט ב' עמוד ב', מדקאי באב וקרי לה שנת ארבעים, ער שטייט אין חודש אב און ער רופט עס אן שנת ארבעים, און שבט רופט ער אויך אן שנת ארבעים, איז א סימן אז פון אב ביז שבט אינמיטן ווערט נישט באנייעט קיין נייע יאר. מה השנה? שטייט נאך אין פסוק פריער דערמאנט בחודש השני און נאכדעם שטייט בשני. מאי שני דהדר כתב פעם אחרת בקרא בשני? וואס שטייט מען נאכאמאל בשני? מהכא שמעינן איז פון דא א ראיה דשני לירח שמונין בו למלכים מיינט דער צווייטער חודש וואס מען טוט רעכענען פאר די מלכים. איי אפשר מיינט מען דער צווייטער טאג פון חודש, שני בחודש בהדיא הוה כתיב ביה, כדכתיב שטייט בכמה מקומות באחד לחודש, וכתיב שטייט ביי שנה שלישית בלסה בחודש, איי אפשר מיינט מען דער צווייטער טאג אין וואך, ניין, שני בשבת לא אשכחן דכתיב בקרא דהודה בקרא בשנה דער פסוק זאל אנרופן דער צווייטער טאג אין וואך, תניא כוותיה דרבי יוחנן בכל הנך קראי די אלע פסוקים דאייתי לעיל וואס רבי יוחנן האט פריער געברענגט.